בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף ע"ב, מ'הייבט אן דף ע"ב עמוד א', פיר שורות פון אויבן, אמר רב פפא, איז אזוי, אונז האבן געזען די משנה אז בבל איז געווען א פלאץ וואס איז געווען מיוחס, עזרא הסופר האט אויסגעליידיגט בבל פון אלע פסולים, און ווי מען האט געזען נעכטן אין די גמרא וואס זענען די גבולות פון בבל לענין יוחסין, יעצט ווי מען האט געזען אז אויף די מזרח זייט פון בבל איז געווען די נהר חידקל, אויף די מערב זייט איז געווען נהר פרת, און וואס איז נוגע דא צום יעצטיגן סוגיא, איז ביי די נהר פרת, נהר פרת איז דאך געפארן פון צפון צו דרום, איז ווי הויך ארויף ווי צפונדיג אויפן נהר פרת ציט זיך די גבול פון בבל, האט מען געזען דריי שיטות, רב האט געזאגט ביז אקרא דתולבקני, שמואל האט געזאגט ביז גישרא דבי פרת, און רבי יוחנן האט געזאגט עד מעבורת דגיזמא. איז זאגט יעצט די גמרא, אמר רב פפא זאגט רב פפא כמחלוקת ליוחסין כך מחלוקת לענין גיטין, די זעלבע מחלוקת וואס איז דא לענין יוחסין ווי ציט זיך די גבול פון בבל לענין יוחסין, איז די זעלבע מחלוקת איז אויך לענין גיטין ווי רש"י ברענגט אז אין גיטין איז דאך מבואר אז ווען איינער ברענגט א גט פון מדינת הים צו ארץ ישראל דארף די שליח זאגן בפני נכתב בפני נחתם, יעצט דארט אין גיטין איז אויך מבואר אז רב האלט אז בבל האט די זעלבע דין ווי ארץ ישראל, און ממילא זאגט רב פפא אז וואס הייסט בבל וואס זענען די גבולות פון בבל, זאגט רב פפא די זעלבע מחלוקת וואס איז דא לענין יוחסין איז אויך דא לענין גיטין פשט רב וועט האלטן ביז אקרא דתולבקני שמואל וועט האלטן ביז גישרא דבי פרת און רבי יוחנן וועט האלטן עד מעבורת דגיזמא אזוי זאגט רב פפא ורב יוסף אמר רב יוסף זאגט ניין מחלוקת ליוחסין אבל לגיטין דברי הכל עד ארבא תניינא דגישרא יעדער איז מודה אז ווען סקומט לענין גיטין איז די גבול פון בבל איז ביז ארבא תניינא דגישרא רש"י זאגט אז דאס איז אזא גשר אזא בריק וואס האט זיך געפונען אויף א טייך וואס דארט אין די טייך איז געווען קנה מיט ערבות, על כל פנים ס'א געוויסע פלאץ, ביז דארט ציט זיך די גבול פון בבל לענין גיטין. זאגט אונז די גמרא, אמר רמי בר אבא, זאגט רמי בר אבא, חביל ימא, די פלאץ וואס הייסט חביל ימא, דאס איז א פלאץ אין בבל, תכילתא דבבל, דאס איז די תכלת פון בבל, אזוי ווי תכלת איז שיין, דאס איז די שענסטע חלק פון בבל,

אז די כותים האבן געוואלט א פרוי פון דעם געגנט און מען האט נישט געגעבן די פרוי, אבער עס איז ארויס א שמועה אז ס'האט זיך אריינגעמישט דארט כותים, פרעגט אונז די גמרא מאי חביל ימא ווי דאס די געגנט, אמר רב פפא, זו פרת דבורסי, דאס איז די געגנט לעבן דעם נהר פרת לעבן די שטאט בורסי, דארט געפינט זיך חביל ימא, זאגט די גמרא ווייטער ההוא גברא, ס'איז געווען א מענטש דאמר להו וואס האט געזאגט פאר די חכמים אנא מן שוט מישוט איך קום פון די פלאץ שוט מישוט, איז עמד רבי יצחק נפחא על רגליו ואמר שוט מישוט,

אויף ארויף, פשט אזוי ווי מ'האט געשמועסט די נהר פרת איז געווען אויפן מערב זייט פון בבל, איז ס'געווען דארט א פלאץ איהי דקירא, פון איהי דקירא אויף ארויף, פשט העכער איהי דקירא, איז געווען די שטאט שוט מישוט, וואס שוט מישוט איז א מקום מיוחס. איי פרעגט די גמרא, והא אמר רבי יוחנן, מעברתא דגיזמא, פשט אונז האבן דאך פריער געשמועסט אז דא דריי שיטות ווי הויך ציט זיך די גבול פון בבל, רב האט געזאגט ביז אקרא דתולבקני, שמואל האט געזאגט ביז גישרא דבי פרת, און רבי יוחנן האט געזאגט ביז מעברת דגיזמא. יעצט מעברת דגיזמא איז נישט קיין חילוק ווי דאס איז, אבער די שטאט וואס רבי יוחנן זאגט דא, איהי דקירא, איז זיכער העכער פון מעברת דגיזמא, ס'איז מער צפונ'דיג, איז וויאזוי זאגט רבי יוחנן אז שוט מישוט וואס איז נאך העכער פון איהי דקירא איז א מקום מיוחס, רבי יוחנן האט דאך געזאגט אז די גבול ענדיגט זיך ביי מעברתא דגיזמא וואס איז אסאך מער נידעריג.

אין די גבולות פון בבל, קומט אויס אז אוודאי מעברתא דגיזמא דאס איז די כללית'דיגע גבול, אבער בכל זאת איז געווען א שטאט העכער פון דעם שוט מישוט וואס דאס איז אויך געווען די גבול פון בבל לענין יוחסין. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב איקא בר אבין אמר רבי חננאל אמר רב, חלזון, הרי היא כגולה ליוחסין, די מפרשים זענען נישט גורס דא ניהוונד, נאר חלזון, חלזון איז א נאמען פון א טייך, און דארט איז געווען א שטאט, און די פלאץ איז אזוי ווי פומבדיתא לענין יוחסין פשט ס'איז א מקום מיוחס. אמר להו אביי, האט אביי געזאגט לא תצייתו ליה, פאלגטס דאס נישט, ווייל יבמה היא דנפלה ליה התם, פשט, רב איקא בר אבין, די סיבה וואס ער זאגט אז חלזון איז א מקום מיוחס, איז ווייל זיין ברודער האט חתונה געהאט מיט א פרוי פון חלזון, און די ברודער איז געשטארבן אן קינדער, און יעצט איז די פרוי געפאלן פאר אים, ער דארף איר מייבם זיין, איז ער זוכט א תירוץ איר מייבם צו זיין, זאגט ער ס'איז א מקום מיוחס, אבער ס'איז נישט אזוי, אמר ליה, האט רב איקא געזאגט צו אביי, אטו דידי היא, דו מיינסט ס'איז מיין מימרא? דרב חננאל היא, ס'איז רב חננאל'ס מימרא, גיי פרעג רב חננאל, אזיל שיילוה לרב חננאל, מען האט טאקע געפרעגט רב חננאל, אמר להו, האט ר' חננאל געזאגט הכי אמר רב ער האט אויך נאכגעזאגט פון רב אז חלזון הרי היא כגולה ליוחסין אז ס'איז א מקום מיוחס זאגט אבער די גמרא ופליגא דרב אבא בר כהנא רב קריגט זיך דא אויף רב אבא בר כהנא ווייל ווי מ'עט שוין זעהן רב אבא בר כהנא האלט אז חלזון איז נישט קיין מקום מיוחס דאמר רב אבא בר כהנא רב אבא בר כהנא האט געזאגט מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק אין מלכים וינחם בחלב ובחבור נהר גוזן וערי מדי, פשט אז מלך אשור ווען ער האט פארטריבן די עשרת השבטים האט ער זיי געשיקט צו חלב צו חבור צו נהר גוזן און ערי מדי, און וואס זענען די אלע פלעצער? זאגט רבי אבא בר כהנא, חלב זו חלזון, חלב דאס איז די פלאץ חלזון וואס מען האט יעצט גערעדט פון דעם, חבור זו הדייב, א פלאץ וואס הייסט הדייב, נהר גוזן זו גינזק, ערי מדי זו חמדן וחברותיה, דאס איז חמדן און די שטעט לעבן דעם, ואמרי לה ס'איז דא וואס זאגן אז זו נהוונד וחברותיה דאס איז די שטאט נהוונד און די שטעט לעבן דעם, מאי חברותיה וואס זענען די שטעט לעבן דעם טאקע אמר שמואל, כרך מושכי, חוסקי ורומקי, דריי כרכים דריי שטעט מושכי חוסקי און רומקי, על כל פנים, אזוי זאגט רבי אבא בר כהנא דאס זענען די אלע שטעט וואס ווערט דא דערמאנט אינעם פסוק, יעצט כלפי וואס איז דאס נוגע פארוואס דארף מען וויסן וואס זענען די שטעט, אמר רבי יוחנן, וכולם לפסול, פשט אז די אלע וואס וואוינען אין די שטעט זענען פסול, ווייל די טעכטער פון די עשרת השבטים האבן זיך אויסגעמישט דארט גוים, איז פאר דעם דארף מען וויסן וואס זענען די שטעט איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז חלב וואס דאס איז חלזון איז נישט קיין כשר פלאץ איז זעהן מיר אז רב אבא בר כהנא קריגט זיך אויף רב רב האט געהאלטן אז חלזון איז א מקום מיוחס און רב אבא בר כהנא האלט אז נישט זאגט אונזער גמרא מיר האבן געזעהן אז שמואל האט געזאגט אז וואס זענען די קליינע שטעט די חברותיה די שטעט וואס זענען לעבן חמדן וואס זענען לעבן נהוונד האט ער געזאגט מושכי חוסקי און רומקי דאס איז דריי שטעט וואס איז נישט קיין כשר'ע שטעט ס'איז נישט דא די מענטשן דארט זענען נישט קיין אנשים מיוחסים איז זאגט די גמרא קא סלקא דעתא אז אנפאנג האבן די בני ישיבה געוואלט זאגן אז מושכי היינו מושכני מושכי די שטאט מושכי און מושכני איז די זעלבע שטאט פרעגט אבער די גמרא ווי קען מען אזוי זאגן והאמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל מושכני הרי היא כגולה ליוחסין אז מושכני איז א מקום מיוחס דא זאגט ער מושכי איז נישט קיין מקום מיוחס נאר וואס דען מוז מען טאקע זאגן אלא מושכי לחוד ומושכני לחוד ס'איז צוויי אנדערע שטעט זאגט אונז די גמרא ווייטער די גמרא ברענגט א פסוק אין דניאל דניאל האט געזען בנביאה פיר חיות וואס דאס איז מרמז אויף די פיר פלעצער וואס אידן וועלן זיין אין גלות איז די צווייטע חיה וואס ער האט געזען איז געווען א בער וואס די בער איז מרמז אויף מלכות פרס אויף די גלות וואס כלל ישראל איז געווען ביי פרס איז שטייט דארט אין פסוק ותלת עלעין בפומה בין שינה אז די בער האט געהאט דריי צלעות דריי ביינער וואס איז געווען אין איר מויל צווישן איר ציין וואס דאס איז מרמז ווי מען וועט שוין זען אויף דריי שטעט אמר רבי יוחנן זו חלזון הדייב ונציבין שפעמים בולעתן ופעמים פולטתן פשט די דריי שטעט איז געווען לפעמים וואס זיי האבן מורד געווען אין פרס און ס'איז געווען לפעמים וואס זיי האבן שלום געמאכט מיט פרס און געווען אונטערטעניג אונטער פרס און דאס איז מרומז אויף די דריי ביינער וואס איז אין די מויל פון די בער וואס שטייט אין פסוק ס'איז געווען בין שינה צווישן די ציין פשט טייל פון די ביינער געווען אין די מויל פון די בער און טייל האבן זיך ארויס געשטעקט דאס איז מרמז אויף די דריי שטעט וואס לפעמים זענען זיי געווען אין די מויל פון די בער זענען געווען משועבד צו פרס און לפעמים האבן זיך ארויס געשטעקט לפעמים האבן זיי מורד געווען זאגט די גמרא ווייטער שטייט דארט אנפאנג פסוק וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדוב אז ס'איז געווען דארט א חיה וואס איז געווען גלייך צו א בער, דאס איז דער בער וואס מען רעדט פון דעם, זאגט די גמרא תני רב יוסף אלו פרסים, דאס איז מרמז אויף די פרסים, שאוכלין ושותין כדוב, זיי עסן און טרינקען ווי א בער, ומסורבלין כדוב, זענען פעט ווי א בער, ומגדלין שער כדוב, זענען האריג ווי א בער, ואין להם מנוחה כדוב, אזוי ווי א בער ווי רשי זאגט מען בינדט צו א בער, אפילו עס איז צוגעבונדן גייט עס כסדר אהין און צוריק, איז די זעלבע זאך די פרסים, רבי אמי, כי הוה חזי פרסא דרכיב ווען ער האט געזען א פרסי רייט אויף א בהמה אמר היינו דובא ניידא קוק א בער גייט א בער רייט זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה רבי ללוי רבי האט געזאגט פאר לוי לוי האט געהאט גוטע משלים האט ער אים געזאגט הראני פרסים פשט זאג מיר צו וואס זענען פרסים דומה אמר ליה האט לוי געזאגט דומים לחיילות של בית דוד וואס זענען געווען גרויסע גיבורים, די פרסים זענען אויך גרויסע גיבורים, האט רבי געזאגט הראני חברין, דאס איז געווען א פאלק לעבן די פרסים, זענען געווען נאך מער מושחת פון די פרסים, איז צו וואס זענען זיי דומה, האט לוי געזאגט דומה למלאכי חבלה, אזוי ווי די מלאכי חבלה, האט רבי געפרעגט הראני ישמעאלים, האט לוי געזאגט דומה לשעירים של בית הכסא, אזוי ווי די שדים פונעם בית הכסא, ווי רש"י זאגט ווייל די ישמעאלים גייען אנגעטוהן שווארץ קוקן זיי אויס ווי שדים, האט רבי געזאגט הראני תלמידי חכמים שבבבל, צו וואס זענען זיי גלייך. האט לוי געזאגט דומים למלאכי השרת, זענען גלייך צו די מלאכי השרת, ווייל ווי רש"י זאגט לבושים לבנים, זענען אנגעטון ווייס, ועטופים כמלאכי השרת, און זיי קוקן אויס ווי די מלאכי השרת וכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק אין יחזקאל, והאיש לבוש הבדים, זעט מען אז ווען מען איז ארומגענומען מיט א ווייסן טלית קוקט מען אויס ווי מלאכים, והכי נמי אמרינן בבמה מדליקין זעלבע זאך שטייט אין במה מדליקין ביי רבי יהודה, ומתעטף ויושב בסדינים המצוייצים ודומה למלאך, און זיי וואס זיך אין נדרים דאמרינן, מאן מלאכי השרת, רבנן, ואמאי קרו להו מלאכי השרת משום דמצויינים כמלאכי השרת במלבושים נאים, זעהט מען אז מ'גייט אנגעטוהן ווייס, מיט מלבושים נאים, איז קוקט מען אויס ווי מלאכי השרת, זאגט די גמרא ווייטער, כי הוה ניחא נפשיה דרבי, ווען רבי איז אוועק פון די וועלט בשעת די טאג פון רבי'נס פטירה ווי רשי זאגט איז אריינגעגאנגען אין אים אזא נבואה, האט ער געזאגט אזוי אמר, האט רבי געזאגט,

היום סרו מאחרי המקום, היינט זענען זיי געווארן כופרים. פארוואס זאגט דער רבי דאקפי פירא בכוורי בשבתא, ווייל עס איז געווען א פארפלייצונג פון פיש אין די טייך דארט שבת, ואזיל וצדו בהו בשבתא און זיי זענען געגאנגען זיי האבן געפאנגען די פיש שבת, ושמתינהו רב אחא ברבי יאשיה, רב אחא ברבי יאשיה האט זיי אריינגעשטעלט אין חרם, ואישתמוד, זיי האבן זיך אלע געשמד'ט. זאגט דער רבי ווייטער, אקרא דאגמא איכא בבבל, ס'דא אזא שטאט, און אדא בר אהבה יש בה, ס'דא דארט א מענטש אדא בר אהבה, היום יושב בחיקו של אברהם, היינט איז ער אריין בחיקו של אברהם. יעצט רשי זאגט צוויי פשטים, איין פשט איז אז די אדא בר אהבה איז נישט די זעלבער רב אדא בר אהבה וואס מ'זעט אין גאנץ שס, ווייל רב אדא בר אהבה האט געלעבט סאך שפעטער אין די צייטן פון ר' נחמן בר יצחק וואס דאס איז געווען סאך נאך רבי, איז דאס איז א אנדערע אדא בר אהבה וואס איז אוועק די זעלבע טאג וואס רבי איז אוועק, א צווייטע פשט זאגט רשי אז היום יושב בחיקו של אברהם איז פשט היינט איז געווען זיין ברית, און דאס איז די זעלבע רב אדא בר אהבה וואס אויב אזוי זאגט רשי קומט אויס אז ער האט זוכה געווען צו א משונה'דיגע אריכות ימים ער האט געלעבט פון דעמאלטס ביז די צייטן פון ר' נחמן יצחק דאס איז אסאך יאר. על כל פנים פירט רבי אויס, היום נולד רב יהודה בבבל היינט איז געבוירן געווארן רב יהודה אין בבל, זאגט טאקע די גמרא דאמר מר כשמת רבי עקיבא נולד רבי, כשמת רבי נולד רב יהודה, כשמת רב יהודה נולד רבא, כשמת רבא נולד רב אשי, ללמדך, פון דא קען מען זיך לערנען שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, א צדיק גייט פון די וועלט, ווערט קודם באשאפן א צדיק ווי אים אויפן וועלט שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק וזרח השמש ובא השמש, איז לייגט טאקע די גמרא צו עד שלא כבתה שמשו של עלי, פשט פאר עלי איז אוועק פון די וועלט זרחה שמשו של שמואל הרמתי, האט שמואל הרמתי אנגעהויבן זעהן נבואה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ונר אלקים טרם יכבה ושמואל שוכב פשט פאר די נבואה פון עלי איז אוועק פאר עלי איז אוועק האט שמואל אנגעהויבן זאגן נבואה זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין פסוק אין איכה ציוה השם ליעקב סביביו צריו און ווי רשי איז מסביר אז דער רבונו של עולם האט גוזר געווען אז די פעלקער וואס האבן געפייניגט אידן נאך אין מדבר עמון און מואב איז זיי עלן פייניגן די אידן אין גלות אויכעט זאגט טאקע רב יהודה רב יהודה אמר כגון הומניא לפום נהרא אזוי ווי הומניא וואס איז לעבן די שטאט פום נהרא וואס פריערט האט מען געזען אז רבי האט געזאגט אז הומניא איז אנגעפילט מיט עמונים פארוואס האט ער עס געזאגט איז טאקע אלס די מימרא ווייל הוימאניע איז לעבן די שטאט פום נהרא אין הומניא האבן געוואוינט עמונים און זיי האבן געפייניגט די אידן פון פום נהרא וואס דאס איז כדי צו מקיים זיין די פסוק ציוה השם ליעקב סביביו צריו זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין פסוק די גמרא ברענגט א פסוק אין יחזקאל ויהי כהנבאי אז יחזקאל זאגט דא א נבואה אז פלטיה בן בניה האט געזען די נבואה אז פלטיה בן בניה מת און יחזקאל פארציילט ואפול על פני ואזעק קול גדול ואומר אהה ה' אלוקים. יעצט וואס איז די שרייעריי וואס יחזקאל האט געמאכט ווען ער האט געזען אז פלטיהו בן בניהו איז געשטארבן? איז רב און שמואל דא א מחלוקת, חד אמר לטובה, פשט ס'האט אים געבאדערט אז ער איז געשטארבן, ער האט זיך געוואונדערט ווי האט געקענט אזא מענטש שטארבן אזוי יונג, וחד אמר לרעה פארקערט אז ס'איז א גוטע זאך ער איז געשטארבן, און יחזקאל האט געשריגן פארוואס איז ער געשטארבן אזא פשוטע מיתה וואלט געדארפט שטארבן א מיתה משונה, איז וואס איז די ביידע פשטים מאן דאמר לטובה, דער וואס האלט אז פלטי' איז געווען א גוטע מענטש איז פארוואס וואס איז געווען זיין גוטסקייט, איז פארציילט די גמרא א מעשה ווייל כי הא דאיסתנדרא דמיישן חתניה דנבוכדנצר הוה, דער מושל פונעם שטאט מיישן איז געווען די איידעם פון נבוכדנצר, שלח ליה האט ער געשיקט פארן שווער פאר נבוכדנצר, מכולי האי שבייה דאייתית לך, לא שדרת לן דקאי לקמן,

האט ער געזאגט פאר נבוכדנצר, אונז זעמיר חשוב'ע מענטשן, אונז עמיר דיר באדינען, אונזער קנעכט, אונז עמיר שיקן אונזער קנעכט, זאלן זיי באדינען. פשט ער האט געשיקט קנעכט באדינען, אנשטאטס מען זאל שיקן אידן באדינען האט ער געשיקט זיינע קנעכט באדינען די מענטשן פון מיישן. איז פשט ער האט געראטעוועט אידן. איז ואמר נביא, זאגט חזקל, מי שעשה טובה בישראל, ימות בחצי ימיו, איינער וואס האט געטון אזויפיל טובות פאר כלל ישראל, ער האט געראטעוועט אזויפיל אידן, זאל שטארבן אזוי יונג. איז דאס איז פשט לטובה. ווייטער מאן דאמר לרעה, דער וואס האלט אז פארקערט איז געווען א רשע, איז ווייל דכתיב, שטייט אין פסוק אין יחזקאל,

שטייען אין בית המקדש, צווישן זיי איז אויך דא די יאזניה און פלטיהו, יעצט שטייט נישט וואס זיי האבן געטון דארט, וואס ער האט געזען דארט, אבער כתיב שטייט פריערט אויך אויף א קבוצה פון פֿינף און צוואַנציק, וואס די שיטה האלט אז דאס איז די זעלבע פֿינף און צוואַנציק מענטשן, אז ויבא אותי אל חצר בית השם הפנימית והנה פתח היכל השם בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש אחוריהם אל היכל השם, ופניהם קדמה, פשט זיי זענען געווען מיטן רוקן צום היכל, און זייער פנים געווען אויסגעדרייט צו מזרח. יעצט ממשמע שנאמר ופניהם קדמה אז זייער פנים געווען צו מזרח, איני יודע שאחוריהם כלפי מעלה ווייס איך נישט אז זייער רוקן איז געווען צו די היכל נאר וואס דען מה תלמוד לומר אחוריהם אל היכל השם, מלמד, שהיו מפרעין עצמן נאר וואס דען זיי האבן זיך אויפגעדעקט, די אונטערשטע חלק, ומתריזין עצמן, און זיי האבן דארט געמאכט זייער צרכים כלפי מעלה, כלפי די שכינה כלפי די היכל. איז אויב די צוויי פסוקים רעדן פון די זעלבע מענטש, איז פשט אז פלטיהו איז געווען איינער פון די מענטשן, און ממילא איז ער געווען גאר א שלעכטער, איז וקאמר נביא, קלאגט די נביא, מי שעשה הרעה הזאת בישראל דער וואס האט געטון אזא אזא געמיינע זאך, ימות על מטתו, זאל האבן אזא פשוטע מיתה, ער וואלט געדארפט האבן א מיתה משונה. איז זעהן מיר דא צוויי שיטות, ווער איז געווען דער פלטיהו, און וואס איז געווען דער וויי געשריי וואס חזקל האט געשריגן ווען ער איז אוועק ווען ער איז געשטארבן, זאגט די גמרא תסתיים דשמואל דאמר לרעה, כ'האב א ראיה אז שמואל האט געהאלטן אז דער פלטיהו איז געווען א שלעכטער, און פארדעם האט חזקל געשריגן, וואס איז די ראיה? ווייל דאמר רב חייא בר אבין אמר שמואל מושכני, הרי היא כגולה ליוחסין, אז מושכני איז א כשר'ע פלאץ, א מיוחס'דיגע פלאץ, אזוי ווי פומבדיתא, ווייטער מישון, די שטאט מישון, לא חשו לה, לא משום עבדות, פשט, ס'נישט דא דארט קיין עבדים, ולא משום ממזרות, ממזרות איז אויך דארט נישט דא, אלא כהנים שהיו בה לא הקפידו על הגרושות, די איינציגסטע חסרון וואס איז דא דארט איז כהנים האבן חתונה געהאט מיט גרושות, פשט חללים איז דא דארט, אבער נישט קיין ממזרים, און נישט קיין עבדים. יעצט אזוי, טאמער שמואל האלט אז פלטיהו איז געווען א גוטע מענטש, איז וואס איז געווען די גוטסקייט האמיר געשמועסט? איז ווייל ער האט געשיקט זיינע עבדים צו מיישאן אנשטאטס מ'זאל שיקן אידן דארט, איז אויב אזוי לויט די פשט איז אוודאי געווען עבדים אין מיישאן, און אז שמואל זאגט אז מ'דארף נישט חושש זיין אויף עבדים אין מיישאן איז א סימן אז ער האלט פלטיו האט קיינמאל נישט געשיקט דארט קיין עבדים, איז א סימן אז ער האלט אז פלטיו איז געווען א שלעכטע מענטש, זאגט די גמרא ניין, לעולם אימא לך שמואל אמר לטובה, קען אוודאי זיין ער האט געהאלטן אז פלטיו איז געווען א גוטע מענטש אוודאי האט ער געשיקט עבדים צו מיישאן, נאר וואס דען איז שמואל לטעמיה, שמואל גייט דא כשיטתו דאמר, המפקיר עבדו יצא לחירות, ואינו צריך גט שחרור, שמואל האלט אז איינער וואס איז מפקיר זיין קנעכט, גייט דער קנעכט ארויס פריי ער דארף נישט קיין גט שחרור, שנאמר לערנט ער ארויס פון א פסוק שטייט אין פסוק, וכל עבד איש מקנת כסף, שטייט דארט ווייטער ומלתה אותו אז יאכל בו, אז א מענטש וואס האט עבדים, איז קודם דארף ער מל'ען די עבדים פאר ער קען עסן דעם קרבן פסח, איז שטייט דארט עבד איש, איז שטעלט זיך די קשיא עבד איש ולא עבד אשה וואס קומט די איש מרבה זיין, אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי עבד, עבד שאין לרבו רשות עליו אין קרוי עבד, פון דא לערנט מען ארויס אז א עבד וואס די בעל הבית האט נישט קיין רשות אויף אים פשט וואס ער האט מפקיר געווען, דער בעל הבית האט אים מפקיר געווען, הייסט נישט קיין עבד, ער הייסט משוחרר אפילו ער האט נישט געקריגן קיין גט שחרור, און ממילא היות וואס פלטיו האט געשיקט זיינע קנעכט צו מיישן, און אז ער האט זיי געשיקט אהין איז אוודאי די בעלי בתים האבן זיך מייאש געווען פון די קנעכט, און ממילא לשיטת שמואל זענען זיי שוין געווען עבדים משוחררים ביז זיי זענען אנגעקומען קיין מיישן, איז פאר דעם זאגט שמואל אז מען דארף נישט חושש זיין אויף א צד עבדות אין מיישן, נישט דא דארט קיין פסול'ע מענטשן אלץ צד עבדות, נאר די כהנים האבן נישט מקפיד געווען אויף גרושות, איז כהנים טארן נישט נעמען קיין פרויען פון דארט, אבער ווייטער קען אוודאי זיין אז שמואל האלט אז דער פלטיו האט אוודאי געשיקט זיינע עבדים צו מיישן, זאגט יעצט די גמרא ווייטער. מ'האמיר געזעהן ביז אהער אז עזרא הסופר האט אויסגערייניגט בבל און ער האט ארויפגענומען אלע פסולים קיין ארץ ישראל און ווי מ'האט געזעהן די גמרא ביז אהער אז דאס מיינט אז אין בבל איז יעדער מיוחס אבער אלע אנדערע לענדער דארף מען אויפפאסן מ'דארף בודק זיין א יחוס פון א פרוי איידער מ'האט חתונה מיט איר זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי ר' מאיר ביז אהער דאס אלץ געווען די שיטה פון ר' מאיר אבל חכמים אומרים חכמים זאגן כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות אז אלע לענדער זענען בחזקת כשרות ווען א מענטש האט חתונה מיט א פרוי דארף מען נישט בודק זיין איר יחוס. זאגט די גמרא, אמימר, שרא ליה לרב הונא בר נתן למינסב איתתא מחוזייתא, ער האט מתיר געווען פאר רב הונא בר נתן צו נעמען א פרוי פון מחוזא, וואס דאס איז נישט געווען אין די גבולות פון בבל לענין יוחסין, אמר ליה רב אשי, האט רב אשי געפרעגט מאי דעתיך, וואס איז די היתר, דאמר רב יהודה אמר שמואל, זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות, פשט דו פארלאזט דיך אויף דעם מימרא, והא בי רב כהנא לא מתני הכי, ובי רב פפא לא מתני הכי, ובי רב זביד לא מתני הכי, סיי אין די בית מדרש פון רב כהנא סיי פון רב פפא סיי פון רב זביד, האט מען נישט אזוי געלערנט נאר איבעראל האט מען געלערנט אז ס'איז נישט אזוי מען האט געלערנט אזוי ווי מען האט פריערט געזען אז אוודאי בבל איז ריין אבער אלע אנדערע לענדער נישט זאגט די גמרא האט אמימר געענטפערט אפילו הכי לא קיבלה מיניה פשט אמימר האט נישט מקבל געווען די טענה פארוואס ווייל משום דשמיע ליה מרב זביד דנהרדעא ער האט געהערט פון רב זביד דנהרדעא אז ס'איז נישט אזוי ער האט געהערט פון רב זביד דנהרדעא בשם שמואל אז דאס איז אלץ די שיטה פון ר' מאיר אבער חכמים האלטן אז כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות און פארדעם האט ער געלאזט פאר רב הונא בר נתן נעמען א פרוי פון מחוזה אפילו ס'איז נישט אין די גבולות פון בבל. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא ממזירי און נתיני טהורין לעתיד לבוא דברי ר' יוסי ר' יוסי האלט ווען משיח העט קומען עלן אלע ממזרים אלע נתינים טהור ווערן ר' מאיר אומר אין טהורים ס'איז נישט אזוי יעצט למעשה איז דא א מחלוקת ראשונים פון וועלכע ממזרים מ'רעדט דא צי מ'רעדט פון די אויסגעמישטע ממזרים וואס מ'האט פריערט אויך געזעהן א מחלוקת צו ווען משיח העט קומען עט מען זיי אויסשיידן צו נישט אדער ניין קען זיין דאס א נייע מחלוקת פשט אפילו די ממזרים וואס מ'ווייסט קלאר זענען ממזרים זאלן אויך טהור ווערן לויט ר' יוסי. איז על כל פנים אמר לו ר' יוסי, האט ר' יוסי געזאגט צו ר' מאיר, והלא כבר נאמר ס'שטייט אין פסוק וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, איז משמע אז די אייבערשטער גייט מטהר זיין אלע טמאים און אלע ממזרים, אמר לו ר' מאיר, האט ר' מאיר געזאגט ניין כשהוא אומר שטייט ווייטער מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם, איז משמע אז די אייבערשטער וועט מטהר זיין פון די עבירות, נישט פון ממזרות ולא מן הממזרות. אמר לו ר' יוסי, ענטפערט ר' יוסי כשהוא אומר שטייט ווייטער אטהר אתכם, הוי אומר אף מן הממזרות, אז ממזרות אויך. פרעגט אונז די גמרא בשלמא לר' מאיר, גאנץ גוט לויט ר' מאיר, אז לעתיד לבוא וועלן די ממזרים נישט טהור ווערן, היינו דכתיב פארשטייט מען וואס שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין זכריה, וישב ממזר באשדוד, אז די ממזרים וועלן וואוינען אין אשדוד, אפגעשיידט פון די רעשט פון כלל ישראל. אלא לר' יוסי, אבער לויט ר' יוסי מאי וישב ממזר באשדוד, די ר' יוסי זאגט דאך אז די ממזרים וועלן טהור ווערן, און וואס עפעס וועלן זיי זיצן אפגעשיידט פון כלל ישראל? זאגט די גמרא ניין, ר' יוסי לערנט אנדערש פשט פון ממזר אין פסוק, כדמתרגם ר' יוסף, אזוי ווי ר' יוסף פלעג מתרגם זיין, יתבון בית ישראל לרוחצן בארעהון דהוו דמו בה לנוכראין, פשט ר' יוסף לערנט טייטש אין פסוק אזוי אז וישב כלל ישראל עט זיצן רואיג, ממזר אפילו ביז יעצט זענען זיי געווען אזוי ווי ממזרים, אז זענען געגאנגען פון פלאץ צו פלאץ זיי האבן געדארפט וואנדערן פון פלאץ פון פלאץ, איז יעצט עלן זיי זיצן רואיג ביי אשדוד נאך משיח העט קומען, אבער פארדעם האט כלל ישראל נישט געקענט זיצן רואיג, אבער ווייטער דאס גייט נישט ארויף אויף ריכטיגע ממזרים, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי, די הלכה איז ווי רבי יוסי אז ווען משיח העט קומען, עלן די ממזרים און די נתינים טהור ווערן, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט אי לאו דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי, ווען נישט, רב יהודה אמר שמואל זאגט אז די הלכה איז ווי רבי יוסי, הוה אתי אליהו, און מפיק מינן צוורני צוורני קולרין, ווען נישט, ער פסק'נט די הלכה ווי רבי יוסי איז ווען אליהו הנביא וואלט געקומען וואלט ער ארויסגענומען פון כלל ישראל גאנצע חבורות מיט אייזערנע קייטן פון ממזרים, אבער יעצט אז רבי יוסי פסק'נט אז זיי עלן טהור ווערן אוודאי עלן זיי טהור ווערן.